זי האָט מיט גװאַלד אַרױסגענומען איר ברוסט פֿון מאָטקעס נאָגנדיקן מױל און געענטפֿערט מיט אַ פֿאַרשעמטער מינע, װי זי װאָלט זיך געװאָלט פֿאַרענטפֿערן, עס איז אַ קינד, עס קען זיך נישט צוגעװאױנען צום פֿלעשל. זי האָט אױסגעגאָסן איר ביטער האַרץ אױף הינדעלען, האָט אָנגעהױבן שרײַען אױף איר, און װאָס ביסטו געלאָפֿן נאָך מיר? פֿאַרװאָס שטילסטו ניט אײַן דאָס קינד?

הינדעלען האָט זי מער געגעבן פֿון אַלע קינדער גאַנצע פֿינף קאָפּיקעס און געזאָגט, קום אַמאָל מיטן קינד אַהין צו דער מאַמען, שאַט ניט, קום אין קיך אַרײַן, די דינסט װעט דיר עפּעס געבן, פֿאַר װאָס קומסטו ניט? דערנאָך האָט זי געשמײכלט מאָטקען אין פּענעמל אַרײַן, געקיצלט אים מיט די פֿעטע פֿינגער אױפֿן בײַכל, דו שרײַער, דו, דו, אױסגעװאַקסן אָן עין-הרע אַ יונג, צוויי מאָל אַזוי גרויס ווי אונדזערע, האָט זי געזאָגט און געפּאַטשט אים אין געזעסל אַריין, קיין עין-הרע זאָל אים ניט שאַטן, האָט זי געזאָגט זלאַטקען מיט אַ שמייכעלע און האָט זי מיטגענומען מיט זיך. הינדעלע איז איבערגעבליבן אַליין מיט מאָטקען. דאָס קינד האָט ווידער אָנגעהויבן שרייען, זי האָט ווידער ניט געוואוסט וואָס צו טאָן. ער האָט ניט געוואָלט נעמען ני דאָס פלעשל, ני די שמאַטקע, ני דאָס הענטל. אַזױ האָט ער אָפּגעשריגן, ביז דער טאַטע זײַנער, דער בלינדער לײב, איז געקומען. דער בלינדער לײב האָט ניט געמאַכט מיט אים קײן לאַנגע שהיות. ער האָט זיך גאַנץ גוט אָנגעשריגן אױף אים, און אַז מאָטקע האָט זיך ניט געװאָלט אײַנשטילן, האָט ער אים פֿאַרדרײט אױף דער צװײטער זײַט און מיט דער האַנט אים אָנגעפּאַטשט אױפֿן געזעסל. אַ לאַנגע װײַלע האָט מאָטקע נאָך געװײנט, ביז זײַנע טרערן און געשרײען זײַנען פֿאַרשטילט געװאָרן אין שלאָף. ווען ער איז איינגעשלאפן, האט אים הינדעלע אריינגערוקט אין מויל אריין די שמאטקע מיטן שטיקל צוקער, און פון דענסמאל אן האט זיך מאטקע אויסגעלערנט א שמאטקע צו זייגן. טיילמאל האט אים הינדעלע געבראכט צו דער מאמע, די מאמע האט זיך מיט אים געפרייט, און אז קיינער אין שטוב איז ניט געווען, האט זי ארויסגע'גנב'עט איר ברוסט פון פרעמדן קינד'ס מויל און מאטקען געגעבן. ער האט שוין דער מאמע'ס ברוסט זייגן ניט געוואלט. ער איז געווען צוגעוואוינט צו דער שמאטקע. און אז זלאטקע האט צום ערשטן מאל דערזען אז איר קינד וויל ניט זייגן פון אירע בריסט, האבן זיך איר טרערן אין די אויגן געשטעלט. און איינמאל, עס איז שוין געווען אין א צייט ארום, מאטקע איז שוין דענסמאל אלט געווען אן אכט-ניין חדשים, האט אים הינדעלע צו דער מאמע געבראכט. די מאַמע האָט אים געהאַלטן אױף אײן האַנט און אין דער צװײטער האָט זי געהאַלטן דאָס פֿרעמדע קינד, װאָס האָט געהאַלטן אין זײגן. מען װײסט ניט װי אַזױ עס איז געװען, נאָר מאָטקע האָט זיך גענומען שלאָגן און יענעם קינד דאָס פּענעמל צעדראַפּעט. דאָס קינד האָט געמאַכט אַ געװאַלד. די זשאַכלינערן מיט דעם גאַנצן הױזגעזינד זײַנען געקומען צו לױפֿן. װען די יונגע מאַמע האָט דערזען דעם רױטן קראַץ, װאָס מאָטקע האָט געמאַכט איר מײדל אױפֿן פּנים, איז זי אין חלשות אַװעקגעפֿאַלן. מען האָט מאָטקען פֿון דענסמאָל אָן מער צו דער מאַמע ניט צוגעלאָזט, ניט צוגעלאָזט די גאַנצע צײַט, װאָס זי האָט געזױגן דער זשאַכלינערנס אײניקל. און געזױגן האָט זי דער זשאַכלינערנס אײניקל גאַנצע צװײ יאָר. מאָטקע איז דערװײַל פֿון דעם אַלטן אױבסטקאָרב אױסגעװאַקסן. דורך דער צײַט, װאָס דאָס פֿרעמדע קינד האָט זײַן מאַמעס מילך געזױגן, האָט ער צײן געקראָגן און אָנגעהױבן זיך אַלײן דערנערן. קאַפּיטל פֿיר. שלעכט איז געװען מאָטקען, װען ער איז געלעגן אין קױש און האָט געמוזט װאַרטן, ביז דאָס שװעסטערל אָדער דער אַלטער רב מאיר װעלן זיך דערמאָנען און אים צוטראָגן דאָס פֿלעשעלע. ער האָט זי געמוזט איטלעכס מאָל דערמאָנען מיט זײַן שרײַען, אַז ער לעבט און באַדאַרף זײַן חיונה. דער קעלער איז שױן אָבער אַזױ געװױנט געװען צו זײַנע געװאַלדן, אַז מען האָט אים שױן ניט געהערט. קױם אָבער האָט זיך מאָטקע אַרױסגעקריגן פֿון קױש און געקענט אַלײן קריכן אױף אַלע פֿיר, האָט ער זיך שױן באַזאָרגט אַלײן זײַן חיונה. ער האָט אָנגעהױבן עסן אַלץ, װאָס ער האָט געפֿונען אונטער דער האַנט.

די קוישן האָבן זיך צוגעוואַקסן איינס צום צווייטן דורך די לאַנגע ווינטער-נעכט, און די אויבסטן, וואָס האָבן געפֿוילט אין זיי, האָבן אַריבערגעיאָרט פֿון איין קאָרב אין צווייטן אַריין. מען האָט ניט געקאָנט מער וויסן, וואָס פֿאַר אַ פּירות דאָס זײַנען געווען, אַלע פֿאַרדעקט מיט איין שימל, און דאָס האָט געגעבן פֿון זיך אַ געשמאַקן ריח, וואָס האָט זיך פֿאַרשפּרייט איבער דעם קעלער און געוואַרעמט אין ווינטער. אָט דאָס ווינקל פֿייגעלעס איז געווען מאָטקעס חיונה-געבער. עס האָט זיך געדאַכט, אַז פֿייגעלע האָט געזאַמלט די טונען מיט די פֿאַרפֿוילטע לעזשעלקעס, ווינטער-עפּעלעך און פֿאַרפֿוילטע באַרעלעך, כּדי מאָטקע זאָל פֿון זיי חיונה קענען ציִען. ער האָט זיך פֿון די פּירות גענערט אין די לאַנגע ווינטער-נעכט, ווען דער ווינטער האָט געקלאַפּט אין די פֿאַרפֿרוירענע פֿענצטערלעך. דאס ערשטע מאל ווען מאטקע האט אויסגעפונען דעם קוואל פון זיין חיונה און האט זיך גוט אנגעגעסן איז ער אזוי קראנק געווארן אז אלע האבן געמיינט אז ער וועט שטארבן. מען האט געבראכט צו אים די מאמע. זלאטקע האט אים די ברוסט אין מויל געשטעקט, מאטקע האט ניט געוואלט זייגן. ער האט אויך ניט געוואלט דאס פלעשל נעמען אין מויל אריין. עס איז געווען נאכט, אלע אין קעלער זענען געשלאפן. דעם בלינדן לײבס שנאָרכן האָט געפֿײַפֿט פֿון װינקל אַרױס. איז זלאַטקע אַלײן געזעסן בײַ איר קינד און האָט געװײנט. מאָטקע איז געלעגן אַ צעהיצטער אין זײַן קױש מיט פֿאַרמאַכטע אױגן און האָט שװער געאָטעמט. אײן מאָל, הערנדיק װי די מאַמע װײנט, האָט ער די פֿאַרגלײזטע הײַטלעך אױפֿגעעפֿנט און אָנגעקוקט די מאַמע מיט זײַנע שװאַרצע אױגן, עס האָט זיך געדאַכט, אַז מאָטקע פֿאַרשטײט די מאַמע און ער קוקט זיך אין איר גוט אײַן, ער װיל זי דערקענען און געדענקען שפּעטער, װען ער װעט גרױס װערן, אַז זי האָט אַמאָל געװײנט איבער אים. נאָר צומאָרגנס איז מאָטקע בעסער געװאָרן, און מאָטקע האָט װידער אָנגעהױבן עסן פֿון פֿײגעלעס קױשן. נאָר שױן האָט עס אים מער ניט געשאַדט. ער האָט שױן געקענט אַלץ אױפֿעסן, אַפֿילו דעם טאַטנס אַלטע שטיװל, און עס װאָלט אים שױן מער ניט אָנגעגאַנגען. זײַן מאָגן איז געװאָרן װי פֿון אײַזן און זײַנע געדערים װי פֿון שטאָל. דאָס איז אַלץ געװען װען דער װינטער האָט געהערשט אין דרױסן און מאָטקע איז געװען אָנגעװיזן אױפֿן בלױזן קעלער. אָבער באַלד איז פֿרילינג געװאָרן. די זון האָט אָנגעהױבן אַרײַן קומען אין קעלער אריין, געשטעלט זיך אויף די טרעפלעך און אריינגעקוקט מיט איר שיין אין שטיבל אריין. אין קעלער האט מען אנגעהויבן זיך ריכטן אויף פסח. זלאטקע, וועלכע האט שוין דענסטמאל געטראגן מיט א צווייט קינד, האט אנגעהויבן ארויסשטעלן פון קעלער איר באלעבאטישקייט אויפן גאס ארויס, שייערן און רייניגן אויף פסח. צוזאמען מיט די אלטע שטובזאכן פון קעלער האט אויך מאטקע זיך דערוועגט אויף אלע פיר ארויסריטשן זיך פון קעלער ארויס, ער איז אויף די טרעפלעך ארויף און ארויסגעקוקט אין גאס ארויס און דערזען האט ער אז די וועלט איז גרעסער פון קעלער. א פאר מינוט איז ער נאך געשטאנען אויף די טרעפלעך, די זון האט אים געווארעמט און אים איז גוט געווען, ער האט געקוקט מיט אומצוטרוי אין געסל אריין און מורא געהאט ארויסצוקריכן. צווישן דעם קעלער און געסל איז געווען א ברייטע רינשטאק וואס מען האט אים געדארפט אריבערשפרינגען איבערגייענדיג אויפן ברוק פון געסל. מאטקע האט עטליכע מאל געפרואווט אריבערקריכן דעם רינשטאק און האט ניט געקענט. ער האט געקוקט פאר זיך מיט גרויסע אויגן און געווארט אז עמיצער זאל קומען און העלפן אים אריבערשפרינגען די שוועל פון קעלער. און עס איז טאקע געווען זיין שוועסטער, זיין אויפציערין הינדעלע, וועלכע האט אים צום ערשטן מאל געהאלפן אריבערגיין דעם רינשטאק, וואס ליגט פאר דער שוועל פון זיין לעבן. זי האט אים ביים הענטל אנגענומען און געבראכט אים אין געסל אריין. אין געסל. האָבן זיך געשפּילט קליינע קינדער, ווייבער האָבן געוואַשן, גערייניגט די טונען מיט די בענק און דאָס ווייסע געהילץ אויף פּסח. אין פיל שטובן האָט מען געווייסט אויף יום-טוב און דאָס גאַנצע באַלעבאַטישקייט מיט די קינדערלעך זיינען געווען אויף דער גאַס. ער איז געקראָכן צווישן די אָנגעשטעלטע זאַכן, צווישן די קינדער, אָפֿט מאָל האָט מען אים אָנגעטראָטן, אַ שראַנק איז שיער ניט אַרויפֿגעפֿאַלן אויף אים, ער איז אומעטום געווען, ער האָט זיך געפּלאָנטערט צווישן די פיס און אומעטום דאָס נעזל אַרײַנגעשטעקט. באַלד דערזעט ער אויף אַ שוועל פֿאַר אַ הויז זיצט אַ קליין מיידעלע און האַלט אַ טעלערל אין האַנט און עסט געשמאַק די קליסקעלעך מיט מילך פֿון טעלערל אַרויס. מאָטקען האָט עס אָנגעשמעקט. ער האָט זיך אויף אַלע פֿיר צוגערוקט צו דער שוועל, אויף וועלכער דאָס מיידעלע איז געזעסן.

די מוטער קומט ארויס פון שטיבל און דערזעט ווי מאטקע לעקט זיך רואיג פון איר קינד'ס טעלערעל ארויס און איר קינד זיצט מיטן לעפל אין האנט און וויינט. ברעכט זי אויס מיט א געשריי, ווער איז דאס? וועמענס איז דאס? אוועק פון דאנען! מאטקע לאזט זיך נישט אפשרעקן פון געשרייען און לאזט נישט פריער אפ דאס טעלערעל ביז די אידענע רייסט עס נישט ארויס מיט געוואלד. אַ בייזע נאַכט אויף מיינע שונאימס קעפּ, וועמענס איז דאָס? עס איז דאָך זלאַטקעס, דער יינגסטער, זאָגט אַן אַנדער יידענע, וועלכע איז אויף די געוואַלדן פון שטיבל אַרויסגעקומען. יאָ, זעט, דער בלינדער לייב האָט שוין ווידער אַ נייעם ממזר אויף דער גאַס אַרויסגעשיקט, מען וועט שוין ניט קענען קיין קינד אויף דער שוועל אַרויסלאָזן. אַװעק פֿון דאַנען! שאַרט אים די ייִדענע אָפּ. מאָטקע האָט זיך אַװעקגערוקט פֿון שװעל. די זון האָט געשײַנט אין געסל, עס איז װאַרעם געװען און גוט געװען, האָט ער געפּרוּװט װײַטער זיך ריטשען אױף אַלע פֿיר. אױף אַ צװײטער שװעל האָט ער אָנגעטראָפֿן קלײנע קינדער פֿון זײַן גרױס, זיצן צװישן אַרױסגעשטעלטע זאַכן, בעטגעװאַנט, און האַלטן בײגל מיט פּוטער אין דער האַנט.

ווען דאס וויינענדיגע קינד האט דערזען אז מאטקע עסט זיין בייגל, איז עס ארויס מיט אזא לארעם, מיט אזא געשריי, אז מען האט געמיינט עס ברענט. אויף דער שוועל האט זיך באלד געוויזן דעם קינד'ס מאמע. מאטקע האט אבער דאס מאל אנגעטראפן אויף שפרינצעלע דער נייטערקע. דאס איז א אידענע מיט א געשליפן מיילכל, און אז איר געשעט אן עוולה, דערהערט מען עס שוין אין געסל. מען היט זיך פאר איר ווי פאר פייער. ווארום עס איז גענוג אז מען זאל איר נאר געבן די מעגליכקייט אויסצורעדן א ווארט, איז עס ווי א פלאם פייער וואס כאפט זיך אן און ברענט אלץ אונטער. א אידענע ווי שפרינצעלע, אז זי האט דערזען זלאטקע'ס נייעם ממזר, האט זי געמאכט אזא גערודער אין געסל אז מען איז זיך צוזאמענגעלאפן. זעט! געוואלד! דער יונג עסט מיך אויף! זלאטקע האט ארויסגעשיקט ממזרים אין גאס אריין קינדער צו באפאלן אינמיטן העלן טאג. און זי האט אנגענומען מאטקע'ן ביים הענטל און אים צוריקגעבראכט צום קעלער און אנגעהויבן שרייען ווארפנדיג מאטקע'ן אין קעלער אריין, האלט אייך אים דארט! ארויסגעשיקט א ממזר אין גאס אריין קינדער צו באפאלן אינמיטן העלן טאג. זלאַטקע האָט פּונקט געהאַלטן אין װאַשן אַ העמד פֿאַר דעם בלינדן לײב אױף פּסח. דערהערט, אַז מען שרײַט אין קעלער אַרײַן, איז זי אַרױסגעקומען מיט די אַרױסגעשאַרטע אַרבל און מיט דעם הײבל אױפֿן קאָפּ. דערזען מאָטקען אין שפּרינצעלעס הענט און דערהערט, װי פֿון שפּרינצעס שפּיציקע אײגעלעך און בלױען מױכל שיט זיך פּעך און שװעבל, האָט זי קודם-כּל געװאָלט אַרױסנעמען מאָטקען פֿון אירע הענט. מאָטקע האָט אױסגעזען אין שפּרינצעלעס הענט װי אַ ניגזל. ער האָט געציטערט פֿאַר שרעק און ניט פֿאַרשטאַנען, פֿאַר װאָס מען שרײַט דאָס אױף אים, און דערזען די מאַמע, האָט ער זיך צעװײנט. זלאַטקען האָט עס געגעבן אַזאַ שטאָך אין האַרצן. אַ רחמנות-געפֿיל האָט זי מיט אַמאָל געגעבן אַ נעם אַרום צו איר קינד, און דאָס האַרץ איז איר צעשניטן געװאָרן. איז זי צו, האָט אַרױסגענומען מאָטקע פֿון שפּרינצעלעס הענט און האָט אַזױ געזאָגט. און װאָס צעשרײַט זי זיך אַזױ אױפֿן קינד? נאַ, זע, דאָס קינד ציטערט דאָך אין גאַנצן! װאָס האָט ער געטאָן אַזעלכעס? מײַן קינד, מײַן קרױן! האָט זי מיט אַ מאָל אַרומגענומען מאָטקען און צום ערשטן מאָל אין לעבן אפֿשר אים האַרציק געקושט. נאַ! זעט ווי זי קושט אים נאך פאר דער חכמה וואס ער האט געטאן, אוודאי, די מאמע לערנט אים אליין, א שיינער גנב וועט דאס אויסוואקסן, האט שפרינצעלע נביאות געזאגט אויף אים, אז די צונג זאל איר ווערן אפגעביסן אז ניט דערלעבן זאל זי דאס, האט זלאטקע זיך אנגענומען פאר איר קינד, א רב וועט עס זיין, האט זי געקושט מאטקע'ן אויפן קעפל, מאָטקע האָט אײַנגעקאָרטשעט זײַן קעפּל אין דער מאַמעס אָרעמס און פֿון דאָרט אַרױסגעקוקט מיט זײַנע צװײ שװאַרצע פֿינקלדיקע אײגעלעך. ער האָט זיך צוגעהערט צום שמועס, װאָס מען פֿירט איבער אים, און עס איז אים גאָרניט אָנגעגאַנגען. ס'איז אים גוט געװען אין דער מאַמעס אָרעמס, און ער האָט מיט צופֿרידנקײט אַ נאָס געטאָן. אַז דו זאָלסט מיר װאַקסן געזונטערהײט! האָט אים זלאַטקע געקושט אין קעפּל און אים אַװעקגעזעצט אין אַ װינקל לעבן זיך.

אַלץ איז אָפֿן געשטאַנען פֿאַר אים, און װאָס ער האָט געפֿונען, דאָס האָט ער גענומען. זיך אַרײַנגעגליטשט אין אָפֿענע טירן, געפֿונען עסן אױפֿן טיש, אױפֿגעגעסן. דערזען אַ קינד אין געסל מיט אַ בײגל, אַװעקגעכאַפּט און אױפֿגעגעסן. איז געשטאַנען אַ ייִדענע מיט אַ קױש עפּל אין גאַס, צוגערוקט זיך צום קױש און אַרױסגעגעסן. ניט אײן חרפּה איז זלאַטקע אױסגעשטאַנען צוליב אים, ניט אײן ייִדענע האָט אים געבראַכט צוריקצושלעפּן בײַ די אױערן אין קעלער אַרײַן און נבֿיאות געזאָגט אױף אים. אין געסל איז מאָטקע געװאָרן אַ שרעק, אַז מען האָט אים דערזען זיך אַרױסלאָזן אױף אַלע פֿיר פֿון קעלער, האָבן די מאַמעס די קינדער באַהאַלטן אין שטוב, טיר און טױער האָט מען פֿאַרשלאָסן פֿאַר אים, און אַז מען האָט אים דערזען פֿון דער װײַטנס, האָט אײן שכנטע דער צװײטער אָנגעזאָגט און צו װיסן געגעבן, װי עס װאָלט אַ געװיטער אָנגעקומען, מאָטקע גײט! מאָטקע גײט! קאַפּיטל פֿינף עס איז געװען אַ קאַלטער גרױער װינטער-פֿרימאָרגן אין קעלער, דער פראסט וואס האט פארקאוועט די פענסטערלעך פון קעלער פאר דעם גאנצן ווינטער האט זיך אריבערגעצויגן פון טיר און שויבן אויף די ווענט ארויף און אנגעהויבן באפוצן די ווענט פון קעלער מיט זיינע קאלטע שניי בלומען. אלץ אין קעלער האט געפרוירן. די קערב מיט די אויבסטן זיינען צוזאמען געוואקסן און געווארן איין שטיק אייז. אין א ווינקל שטוב ביי די פענסטערלעך האט זיך דער אלטער רב מאיר איינגעקארטשעט און האט פון דארט ארויסגעמורמלט זיין תהילים. די אלטע פייגעלע באהאנגען מיט אירע פיל יאקן און קאפטנס איז געזעסן ווי אן איינגעמויערטע צווישן די טונען אויבסט און האט זיך רואיג געשיילט קארטאפלעס פון דעם שויס אין טאפ אריין. דער בלינדער לייב, ערשט אויפגעשטאנען מיט א צעשויבערטן קאפ פול מיט פעדערן, האט א ניכטערער געזוכט אין די ווינקעלעך פון שטוב אלטע טונען, רעיפן, קערב, וואס מען קען צעברעכן און איינהייצן אין אויוון. ער האט געשאלטן און געשריגן ווי תמיד ווען ער הייבט זיך אויף און איז נאך אויפן ניכטערן מאגן. און זלאַטקע, אַ פֿאַרטונקענע צװישן די קינדערלעך, איז געלעגן אױפֿן געלעגער, אָנגעדעקט מיט שמאַטעס, פּלאַכטעס, אַלטע קאַפּאָטעס און טיכער, װאָס האָבן זיך נאָר געפֿונען אין קעלער. אין דעם אײנעם װינקל בײַ זלאַטקען אױפֿן געלעגער איז װאַרעם געװען. זי האָט געהאַט לעבן זיך די קינדערלעך, און זײ האָבן זי געװאַרעמט מיט די יונגע לײַבלעך, און זי האָט זײ אַרומגענומען אונטער זיך, װי אַ האָן נעמט אַרונטער די קלײנע הינדעלעך. פֿון צווישן די קינדערלעך דורך דער מאַמעס אַן אָרעם האָט מאָטקע גנבֿ אַרויסגעקוקט מיט זײַנע צוויי שוואַרצע אייגעלעך און מיטן אָפּגעברענטן, קיילעכדיקן פּענעמל, וואָס איז באַשמוצט געווען פֿון די נעכטיקע קאַרטאָפֿלעס, וואָס ער האָט געגעסן. עס איז אים גוט געווען און וואַרעם בײַ דער מאַמען אין בעט. אין דעם פֿרימאָרגן איז באַשטימט געװאָרן זײַן גורל. װאָרום באַלד האָט אים דער בלינדער לײב באַמערקט, אַרױסשײַנענדיק פֿון אונטער דער מאַמעס אָרעמס, און דער בלינדער לײב האָט זיך דערמאָנט, אַז עס איז צײַט צו זאָרגן װעגן אַ תּכלית פֿאַר דעם יונג, האָט ער זיך אַזױ אָנגערופֿן, גיב נאָר אַ קוק, דער ממזר ליגט דאָך אױך בײַ דער מאַמען, אַרױס פֿון בעט, גײ זוך מיר האָלץ דעם אויוון איינצוהייצן. דער קליינער מאָטקע האָט זיך איינגעקאָרטשעט אונטער דער מאַמען און געוואָלט זיך באַהאַלטן. די מוטער האָט אויף אים רחמנות געהאַט. וואָס ווילסטו פֿון אים? עס איז דאָך נאָך אַ קינד. עס איז קאַלט אין שטוב, לאָז אים נאָך ליגן. יאָ, קוק מיר אָן דאָס קינד, אַ יונג פֿון פֿינף יאָר. אַ טעלער קאַרטאָפֿלעס קען דאָס אַריינרייבן ווי אַ סאָלדאַט. און אַז מען דאַרף אַ שטיקל האָלץ אין שטוב, איז קיינער ניטאָ. ארויס! ארויס פון בעט! איך נעם באלד דעם פאסיק צו דיר! עס וואלט שוין צייט געווען דעם יונג פון שטוב ארויסצופאטערן. מען קען דאך גארניט לאזן שטיין אין שטוב. נעכטן האב איך מיר איבערגעלאזט אויפן קיכל א טעפל בארשט און א האלב ברייטל אויפן אוונט. איך קום אהיים, וואו בארשט? וואו ברויט? מאטקעלע האט עס שוין דערשמעקט. מען קען דאך קיין ביסן אין שטוב ניט איבערלאזן. האָט זיך די אַלטע פֿײגעלע אָנגערופֿן פֿון איר װינקל אַרױס, מאַכנדיק מיט אירע אײַנגעפֿאַלענע יאַסלעס אָן צײן, װי עס מאַכט אַ פֿױגל. ער קען מיך אױפֿעסן מיט די קאָפּיטעס! אױף דעם װעל איך אױך נאָך אַרבעטן? אַזאַ ממזר האָט שױן אַלײן פֿאַר זיך באַדאַרפֿט פֿאַרדינען! אַרױס! אַרױס פֿון בעט די מינוט! גיב נאר א קוק ווי זיי האבן זיך אלע אויף אים אנגעזעצט, ווי גרויס ער איז זיי אין די אויגן. דעם קינד איז קאלט, א בייזער פראסט אין שטוב. איך וועל אים ניט ארויסלאזן. ליג, מאטקע, ליג ביי דער מאמען, האט אים זלאטקע נענטער צוגערוקט צו זיך. און דער יונג האט באהאלטן דאס קעפל אונטער דער מאמע'ס ארעמס, אז מען זאל אים אין שטוב ניט אנזען. מען וואלט אים באדארפט אין חדר שיקן, אין תלמוד תורה פירן, אז דאס זאל זיך אויסלערנען כאטש מודה אני זאגן, א ברכה מאכן, עס וואקסט דאך אויף ווי א גוי, האט זיך דער אלטער ר' מאיר פון זיין ווינקל אנגערופן, אז דו וואלסט געווען א טאטע וואלסטו דיך וועגן דעם געזארגט, האט זיך זלאטקע פון בעט געווענדט צום בלינדן לייב, טא זאל ער שוין פון בעט ארויסקריכן, איך וועל אים אין תלמוד תורה פירן. אדרבה לאמיר זעהן, זיי א טאטע צו מיינע ארעמע קינדער, ס'איז שוין צייט? האט זלאטקע געקרעכצט, נו גיי מאטקעלע, נו, גיי פון בעט ארויס, דער טאטע וועט דיך אין חדר פירן, האט אים די מאמע איבערן קעפל געגלעט. אזוי לייכט איז איר דאס ניט אנגעקומען. מאָטקע האָט זיך גאָר ניט װיסנדיק געמאַכט ניט פֿון דעם טאַטנס געװאַלדן און ניט פֿון דער מאַמעס גוטע רײד. ער איז װײַטער געלעגן אײַנגענורעט אין דער מאַמעס אָרעם און האָט זיך ניט געלאָזט אײַנרעדן. ס'האָט גאָרניט געהאָלפֿן, ביז די מאַמע איז אַלײן ניט אַרױס פֿון בעט און דער טאַטע האָט אים פֿון געלעגער מיטן פּאַסיק אַרױסגעשמיסן. באַלד האָט די מאַמע אױסגעזוכט דעם בלינדן לײבס אַן אַלטע װעסט און האָט מאָטקע מיט דעם אױסגעצירט. זי האָט אים אָנגעטאָן אירע שבתדיקע קאַמאַשן, װאָס זי האָט זיך געהאַט געקױפֿט פֿאַר יום-טובֿ. זי האָט געװאָלט צוגעבן מאָטקען חשק אין חדר צו גײן. פֿײגעלע האָט אים געגעבן די שענסטע צװײ עפּעלעך פֿון איר קאָרב אַרױס. הינדל איז געלאָפֿן אין געװעלבל אַרײַן און האָט געבראַכט פֿאַר מאָטקען צװײ גריזקעלעך מיט מאָן און קאָפּער באַשאָסן,

פעסט האט ער זיך אנגעהאלטן ביי דער מאמע'ס שערץ, דער טאטע האט געשלאגן מיט'ן פאסיק, די טרערן זענען מאטקען פון די אייגעלעך איבער'ן פנים גערונען, און די עפעלעך האט ער געהאלטן אין איין עסן און ניט גערירט זיך פון ארט. נאר דעם בלינדן לייב'ס געדולד האט געפלאצט. ער האט אים געכאפט אויף דער פלייצע און איז ארויס מיט אים אין גאס. מאָטקע האָט געמאַכט אַזעלכע געװאַלדן, אַז דאָס געסל איז זיך צוזאַמענגעלאָפֿן. ער האָט געקאָפּעט מיט בײדע פֿיס, דער מאַמעס קאַמאַשן פֿאַרלױרן פֿון די פֿיס אַראָפּ, דאָס היטל פֿאַרלױרן, די גריסקעלעך מיטן סידערל פֿאַרלױרן. די מאַמע האָט דאָס אױפֿגעהױבן און נאָכגעטראָגן נאָך מאָטקען און געבעטן זיך בײַ אים, מאָטקע, זײַ אַ גוטס ייִנגל, גײ אין חדר אַרײַן, און געװישט אים די טרערן פֿון בעקל מיט דער פֿאַטשײלע. און מאָטקע האָט געהאַלטן אין אײן שרײַען און אַ גליטש זיך פֿון טאַטנס אָרעמס און ער ליגט שױן אױפֿן ברוק אין געסל און שרײַט און דער טאַטע האַלט דעם פּאַסיק און שלאָגט איבערן קאָפּ, אין חדר אַרײַן! גײ אין חדר אַרײַן! און די מאַמע פֿאַרשטעלט אים מיט איר לײַב און נעמט אױף זיך די שלעק פֿון בלינדן לײבס פּאַסיק און בעט זיך בײַ מאָטקען, מאָטקע, זײַ אַ גוטס ייִנגל, גײ אין חדר אַרײַן, מאָטקע! און עס לויפן דורך יידן פארהאוועטע אין מסחר הערן א געוואלד שטעלן זיך אפ אויף א מינוט פרעגן זיך נאך וואס איז און דערהערט אזא מעשה אז א יונגל וויל ניט גיין אין חדר אריין בייזערן זיי זיך אן אין חדר אריין גיי דו יונגאטש איינער אין חדר אריין און לויפן ווייטער צו זייערע מסחרים נאר געלויבט צו גאט קוים דערשלעפט מאטקען א לעבעדיגן אין תלמוד תורה אריין דער בלינדער לייב האט זיך גוט דערווארעמט ביי אים דער שװײס רינט אים פֿון פּנים, און מאָטקע, אַ צעיושעטער, מיט די גריזקעלעך און עפּל אין די הענט, שטײט און קוקט אָן דעם רעבן, װי ער האַלט אַ קאַנטשיק אין האַנט און דרײט זיך אַרױף און אַראָפּ איבער דער שטוב, װוּ די קינדערלעך זיצן אױסגעזעצט אױף דער נידעריקער באַנק אַרום די װענט. רבי לעבן! רבי קרוין, לערנט מיין יינגל אויס דאוונען בעט זיך זלאטקע ביים רעבן, דער רבי האט אויסגעצויגן זיין לאנגן האלז פון די קרומע פלייצעס ווי א שלאנג און א בויג אריבער זיך געגעבן מיט דעם גאנצן קערפער איבער מאטקע'ן און מיט די פינקלדיגע גרינע אויגן וואס זענען געזעסן אין בלייכן בלוט ארעמען פנים אנגעקוקט מאטקע'ן איז אט דאס בחור'ל וואס וויל ניט אין חדר אריין גיין, קום אהער דו יונגעלע, נעמט ער אן מיט די צוויי דארע פינגער מאטקעלעס בעקעלע און גיט אים א קניפל אז טרערן שטעלן זיך מאטקעלע אין די אויגן, דו ווייסט וואס מען טוט מיט א יונגעלע וואס וויל ניט גיין אין חדר אריין? אט אזוי טוט מען מיט אזא יונגעלע, ווייזט ער מיטן קאנטשיק אין די האנט. מאטקע האט זיך די ערשטע ווייל דערשראקן פארן רעבן און שטיל געשוויגן. איך בין אן ארעמע אידענע, איך קען אייך נישט פיל צאלן, צוויי גילדן א חודש, אז גאט וועט מיר העלפן, איך וועל אפשפארן דעם ביסן פון מויל, נאר לערנט אים אויס דאוונען, ער זאל קענען פון סידור לייענען, אז גאט זאל מיר ביישטיין, איך האב מורא דאס קינד זאל מיר נישט אויסוואקסן, איך וויל נישט ארויסרעדן די רייד, א שלעכט קינד, וויל נישט אין חדר גיין, זאגט די אידענע מיט טרערן. לאָזט אים נאָר איבער בײַ מיר, לאָזט נאָר איבער, בײַ מיר װעט ער שױן גײן, זאָגט דער רבי און נעמט אָן מאָטקען און גיט אים אַ זעץ אַװעק אױפֿן בענקל לעבן זיך און אַ מיש אױף אַ סידור, װאָס די אותיות דערינען זײַנען געװען פֿאַרפֿלעקט און אױסגעװײקט מיט קינדערשע טרערן. נאַ, קוק אַרײַן, ייִנגעלע, װאָס דאָס איז? זאָג, ייִנגעלע, אַן אַלף? זאָג! אן אלף! נאר מאטקע האט ניט אריינגעקוקט אין סידור, ער האט געקוקט אויף דער מאמען. דערזען אז די מאמע גייט ארויס פון טיר, איז ער שוין געווען מיט א פיסל אונטער דער באנק. איי, ביסט דאך מיר גאר א שייגעץ יינגל, זאגט דער רבי, און גיט ווידער א נעם אן מאטקען ביים בעקל מיט די דינע ביינערדיקע צוויי פינגער, און דעם רבינס גרינע אויגן פון בלייכן אומבלוטיקן פנים גיבן א בליץ, ווי ביי א קאץ. און אײדער מאָטקע האָט נאָך צײַט אַרומקוקן זיך, ליגט ער שױן איבערן בענקל מיטן הינטן אַרױף, און די לאָקשן פֿון קאַנטשיק טאַנצן אַרום איבער מאָטקעס נאַקעטן געזעסל, װי פֿײַערדיקע צינגלעך איבער אַ װײך אױסגעקנעטן ברײטל. און דער רבי זינגט צו מיטן ניגון אין טאַקט. אָט אַזױ, קינדערלעך, טוט מען צו אַ ייִנגל, װאָס װיל ניט גײן אין חדר אַרײַן. די פינף זעקס יאריקע קינדערלעך זענען געזעסן אויף די ברעטלעך ארום די ווענט און דערשראקענע, מיט אומרואיגע אייגעלעך האבן זיי זיך צוגעקוקט צום רבינ'ס מקיים פסק זיין. טייל האבן זיך געשראקן און אנגעהויבן וויינען, נאר אויף די מערסטע פון זיי האט דאס שוין ניט געמאכט קיין רושם. זיי זענען געווען צוגעוואוינט דערצו, האבן זיי זיך ווייטער רואיג געגעסן די בייגל מיט די גריסקעס, אדער זיי האבן זיך געשפילט מיט די מיידלעך אין שטיינדלעך, נאכזאגנדיג אויס געוואוינהייט דעם רעבן פון סידור ארויס אן א' א ב'. מאטקע האט דאסמאל ניט געוויינט. אזוי ווי דער רבי האט אים אפגעלאזט און אוועקגעזעצט צווישן די קינדער, איז ער געבליבן זיצן שטיל און האט געשוויגן. א קינד האט געפרובט עפעס רעדן צו אים, האט ער אים געגעבן א שטופ אפ מיטן עלנבויגן און ווייטער געקוקט מיט זיינע גלאנציגע צוויי אייגעלעך צו דער טיר. און אזוי ווי דער רבי האט זיך נאר אוועקגעזעצט צום טיש מיט אן אנדער קינד ביים סידור, איז שוין מאטקע געווען ביי דער טיר, א פראל אויף און מיט אראפגעלאזטע הייזלעך, און א רויט פארפלאמטן אפגעשמיסענעם געזעסל, איז ער געלאפן איבערן מארק פון חדר אהיים. אַז זלאַטקע האָט אים דערזען אין קעלער, ווי ער איז אַהיימגעלאָפֿן פֿון חדר, האָט זי געמיינט, אַז די ערד עפֿנט זיך אויף אונטער אירע פֿיס. זי האָט געוואָלט צו צום יונג אים ממיתן, נאָר אַז זי האָט דערזען זײַנע צוויי אויגן, ווי ער קוקט אַ מבֿטא מיט אַ בקשה, איז איר האַרץ צעשניטן געוואָרן. האָט זי געשוויגן, נאָר די טרערן האָבן זי געשטיקט, האָט זי אים אַרומגענומען, געשלאָגן אים און געקושט אים און געזאָגט מיט אַ שווער האַרץ, מײַן קינד, מײַן שלעכט קינד, וואָס וועט פֿון דיר ווערן? וואָס, טאַטע אין הימל? און אין אָוונט, אַז דער בלינדער לייב האָט דעם פּאַסיק פֿון די הויזן אַראָפּגענומען דעם יונג צו שלאָגן, האָט זי אים פֿאַרשטעלט מיט איר לײַב, פֿאַר אים צוגענומען די קלעפּ און געבעטן זיך, לייב, ער איז דאך נאך א קינד, עס איז קאלט אינדרויסן, לאז אים נאר ביז זומער אין שטוב. קאפיטל זעקס. ער איז אויסגעוואקסן פאר דעם יאר און אליין שוין זיין שטיקל ברויט זיך פארדינט. אנגעהויבן האט ער פון דעם וואס ער האט געהאלפן דער מאמען דעם קאָרב אין די שטובן אַרומטראָגן, מיטגעגאַנגען מיט דער מאַמען אין מאַרק אַרײַן, געקראָכן מיט די פּויערשע פֿורן, געהאָלפֿן דער מאַמען זיך דינגען מיט די פּויערים. טייל מאָל האָט זיך געמאַכט, אַז די מאַמע האָט אַרויסגעציילט אייער פֿון אַ פּויערישן קויבער, האָט ער געהאָלפֿן מיטציילן, איז אים געבליבן אַ פּאָר אין טאַש, האָט ער דערנאָך זיי דער מאַמען געגעבן. האָט די מאַמע צוגענומען צופֿרידן און געשוויגן. איז מאָטקע ווײַטער געגאַנגען. אַרויף אויף אַ פֿור און געזען קליינע הינדעלעך, האָט ער די מאַמע צוגערופֿן. די גויע האָט געשריגן, ער זאָל די הינדעלעך ניט רירן, און מאָטקע לייגט שוין די הינדעלעך אין דער מאַמעס שויס אַרײַן, און די מאַמע שטעקט דער גויע געלט אין האַנט און דינגט זיך מיט איר. אַ מאָל איז ער מיט דער מאַמען אַרײַנגעקומען אין דער קיך צו דער זשאָכלינערין.

אויפגעצויגן זיך, זאגט זלאטקע פארשעמט פאר איר בחור. אין חדר אריין גייט ער? פרעגט די זשאכלינערין. זלאטקע פארשעמט זיך ווידער. ער איז נאך א קינד, האלט זיך נאך ביי דיין מאמע'ס שערץ. איי, ס'איז ניט גוט, א יונגל מוז גיין אין חדר אריין, מוז תורה לערנען, זאגט די אלטע זשאכלינערין און שאקלט מיטן קאפ אויף מאטקע'ן ווי ער וואלט שוין געווען א פארפאלענער. באַלד קומט אַרײַנצולױפֿן אין קיך חנהלע, דאָס מײדעלע אין מאָטקעס יאָרן, װאָס זלאַטקע האָט זי אױסגעזױגן, אַ פֿרישע, מיט רױטע רונדיקע בעקעלעך װי װאַרעמע זעמעלעך, מיט אַן אױסגעצװאָגן קעפּעלע, אין אַ רײן קלײדל און פֿאַרטעכל. זלאטקע האט געהאט א מאדנעם געפיל צו די קינדער וואס זי האט געקארמעט. עפעס איז עס יא אירע און עפעס ניט אירע. זי האט די קינדער וואס זי האט געקארמעט מיט איר מילך ליב געהאט און פיינט געהאט. זי האט ניט געקאנט זיין גלייכגילטיג צו זיי. זי האט זיך הארציג דערפרייט מיט חנה'לען, ארויפגענומען דאס קינד אויף די הענט און זי געקושט. מיין חנה'לע, מיין קליין חנה'לע, וואס מאכסטו? האסט שוין פארגעסן דיין אם? איך האב דאך דיך געקארמעט מיין חנה'לע. מאטקע האט געזען ווי די מאמע טראגט אויף די הענט דאס פרעמדע קינד, און עפעס א מאדנע געפיל האט אים ארומגענומען. ער האט פיינט געהאט דאס פרעמדע מיידעלע וואס די מאמע האלט ווי אן אייגענע, און צוגלייך אויך ליב געהאט, ער האָט זיך פֿאַרשעמט צו קוקן אױף איר, דערװײַל האָט אים די אַלטע זשאָכלינערין געגעבן אַ שטיק ברױט מיט שמאַלץ אין דער האַנט אַרײַן. ער האָט אָנגעהױבן עסן פֿון דעם ברױט און פֿאַרגעסן דערפֿון. אָבער באַלד האָט ער אױפֿגעהערט עסן און געקוקט אַ מאָל אױף דער מאַמען, אַ מאָל אױף די מײדעלע. די אַלטע זשאָכלינערין האָט אַרויסגענומען חנהלען פֿון זלאַטקעס הענט, האָט אָפּגעווישט מיט דער שערץ זלאַטקעס קושן פֿון קינדס בעקל און מיטגענומען זלאַטקען מיטן קאָרב אייער און פּוטער מיט זיך אין דער צווייטער שטוב אַריין. אַ מינוט זיינען ביידע קינדער געשטאַנען און האָבן זיך אָנגעקוקט. מאָטקע איז געווען פֿאַרשעמט, האָט געהאַלטן דאָס ברויט אין האַנט און האָט ניט געוווּסט וואָס צו טאָן מיט דעם. דאס מיידעלע איז געווען דרייסטער, האט אים אנגעקוקט אין די אויגן אריין און געוויזן דאס נייע שערצל וואס זי טראגט, דערנאך האט זי אים געוויזן די אוירינגלעך וואס מען האט איר אויף די אויערן אנגעטאן, דערנאך האט זי אים געוויזן די קרעלן. מאטקע האט דאס אלץ אנגעקוקט און געשוויגן. באלד האט אים דאס מיידעלע ביי דער האנט אנגענומען און געפירט אים מיט זיך אין איר חדר אריין. מאָטקע האָט זיך אַרומגעקוקט פֿאַרװוּנדערט. אַלץ איז אַזױ װײַס געװען און רײן, און אַזױ פֿיל קינדערשע זאַכן זײַנען געװען אָנגעשטעלט. אַ גרױס פֿערד איז געשטאַנען, און אַ ריכטיקער װאָגן, און צװײ פֿײגל, און אַ צעבראָכענער זעלנער מיט אַ צימבל אין דער האַנט. דאָס מײדעלע האָט אים געװיזן דאָס שפּילצײַג און געפֿרעגט, אױב ער האָט אױך אַזעלכע זאַכן. מאָטקע האָט געשאָקלט מיט דעם קאָפּ אױף נײן. ער האט ניט ארויסגערעדט קיין איין ווארט. צוערשט האט ער זיך פארשפילט מיט די שפילזאכן און האט אנגעהויבן לאכן. געשטופט דאס פערדל ביים עק אז עס זאל גיין, ווי ער האט עס געזען אויפן מארק ווי די פויערן טוען מיט זייערע קעלבער ווען יענע ווילן ניט גיין. דאס מיידעלע האט אויך געלאכט. זעסט, אזוי דרייט מען א פערד ביים עק אז מען וויל עס זאל גיין, האט מאטקע געוויזן דעם מיידעלע. דאס מיידעלע האט הויך אויסגעלאכט. זי האָט געוויזן די קאַץ, וואָס זי האָט, און געפֿרעגט, און אַ קאַץ דרייט מען אויך ביים עק, אַז מע וויל זי זאָל גיין? מאָטקע האָט איר געגעבן אַ קוק אָן פֿון אויבן אַראָפּ מיט אַ שפּאָטישן בליק און געשאָקלט מיטן קאָפּ אויף ניין. מיט אַ קאַץ שפּילט מען זיך ניט. אַ קאַץ דרייט מען ניט ביים עק! האָט ער געזאָגט באַשטימט, אַז דאָס מיידעלע האָט זיך פֿאַרשעמט. באַלד האָט ער איבערגעלאָזט דאָס שפּילצײַג און געקוקט אױף דעם מײדעלע. אירע בעקעלעך זײַנען רױט געװען און אױסגעקנאָטן פֿול מיט בולקעלעך. מאָטקע האָט אַדורכגעפֿירט זײַן װאַרעם שמוציק הענטל איבער דעם מײדלס בעקעלעך. דאָס מײדל איז געשטאַנען און האָט זיך געלאָזט. דערנאָך איז אים עפּעס אײַנגעפֿאַלן, ער האָט צוגעלייגט זיין פּנימל און אָנגעהויבן מיט זיין פעט צינגל צו באַלעקן דעם מיידלס בעקעלעך, העלדזל ווי אַ הינטל. דאָס מיידעלע האָט זיך געלאָזט און געלאַכט הויך, הוי, סאַראַ נאַר ער איז! מיט קיין יינגלעך זיינס גלייכן האָט מאָטקע ניט געקאָנט זיך חברן. װי נאָר ער האָט זיך געטראָפֿן מיט די יונגען בײַ דער ערשטער באַגעגעניש, האָט ער זיך געשלאָגן מיט זײ. דער סוף איז געװען, אַז די יונגען פֿון דער גאַס האָבן אים אױסגעמיטן און געלאָזט אַלײן. נאָר פֿון דעם מאַרק, װוּ ער איז מיט דער מאַמען איבער די פּױערשע װעגן געגאַנגען, האָט ער אַן אַנדער חבֿר געפֿונען. דאָס איז געװען דעם קאַטערינאַרזשס הונט. אויפֿן מאַרק האָט זיך אַרומגעדרייט אויף איטלעכן יאַריד נאָטע קאַטערינאַרזש מיט דער קאַטערינקע. אויפֿגעשטעלט די קאַטערינקע אין מיטן מאַרק, האָט ער צוזאַמענגערופֿן מיטן שפּילן די פּויערים, און דער בלויער פֿויגל אין שטייג האָט פֿאַר פֿינף קאָפּיקעס אַרויסגעצויגן מיטן פּיסק פון א שופלאד א לאז וואס עס איז דערויף געשטאנען אויפגעשריבן אלצדינג וואס עס וועט מיט דעם מענטשן טרעפן אין זיין גאנץ לעבן. טיילמאל האט נאטע מיטגעבראכט מיט זיך דאס מיידעלע וואס גייט אנגעטון אין א פאר קארטן הויזן און דרייט זיך אין א ראד.

דאָס איז געווען אַ ווייס-געשוירענער פּודל מיט געקרייזלטע האָר, ווי ביי אַ שעפּס. נאָטע האָט אים אָפּגעשוירן ווי אַ לייב. אַ גאָלער הינטן, ביים קנאָדער פון עק אַ טראָלד האָר. אויפן יאַריד איז דער הונט ניט געווען קיין הונט, נאָר אַזאַ מין באַשעפעניש אין אַ קליידל אָנגעטאָן,

ליב האט מאטקע דעם הונט געהאט ווען דער הונט איז אינדערהיים אין הויף אין זיין בודקע געלעגן צוגעבונדן מיט א קייט ווי יעדער אנדער הונט, געבילט אויף א דורכגייער, געריסן זיך פון קייט און געשריגן אויף מענטשן. ער האט זיך באקענט מיט דעם הונט טאקע אויפן מארק וואו ער איז אמאל אן אויסגעדארטער מיט א שמוציג קליידל און מיטן טעצל אין פיסק ארומגעגאנגען אויף די הינטערשטע פיס און געשנארעט ביי די פויערים קליין געלט. מאטקע האט אים דערזען אין אזא ניט הינטעשע פאזע און האט אויף אים גרויס רחמנות געקראגן. ער איז אים נאכגעגאנגען ביז ער איז אהיים געקומען און דערזען ווי נאטע בינדט אים אן ביי דער קייט אין דער בודקע. ער האט געוואלט צוגיין צו אים האט דער הונט גענומען בילן אויף אים. דאָס איז אים געפֿעלן, און ער האָט זיך אָנגעהױבן מיט אים חבֿרן, געבראַכט אים פֿון אַלצדינג, װאָס ער האָט אַלײן געקראָגן, זעמל, ברױט, און האָט ער אַמאָל אַ האַלב פֿונט פּוטער אַראָפּגעגנבֿעט פֿון אַ פּאַכטערס אַ קאָרב און האָט עס ניט דער מאַמען אָפּגעגעבן, האָט ער זיך אָן זײַן הונט דערמאָנט און געבראַכט עס בוריקן. מיט דער צײַט איז בוריק מיט אים גוט פֿרײַנט געװאָרן, צוגעלאָזט אים צו זיך, מאָטקע פֿלעגט אים אָפֿט באַזוכן אין זײַן בודקע, אַװעקזיצן זיך לעבן אים, נעמען אים אױף די הענט און רעדן מיט אים. דאָס איז געװען דאָס אײנציקע לעבעדיקע נפֿש, מיט װעלכן מאָטקע האָט גערעדט אַלצדינג. פֿאַר דעם הונט האָט ער אױפֿגעעפֿנט זײַן יונג האַרץ און אַלץ פֿאַרטרױט. און איין מאל ווען דער טאטע האט די מאמע געשלאגן און מאטקע האט דאס צוגעזעהן און עס איז אים געווארן אזוי וואס ער האט אליין ניט געוואוסט וואס איז ער געלאפן צום הונט אריינגעקראכן צו אים אין בודקע אריין אוועקגעלייגט זיין זיך לעבן אים צוגעטולעט דעם הונט ווארעמען פיסק צו זיינעם און אריינגערעדט אים אין אויער אריין ווייסט דער טאטע מיינער האט געשלאגן די מאמע גוט געשלאגן זי האָט געװײנט, איך װעל גרױס װערן, װעל איך אים צוריקשלאָגן, אַ בלױ אונטערגעשלאָגן אױג װעל איך אים מאַכן! דער הונט האָט אױסגעהערט, פֿאַרטראַכט זיך, פֿאַרגלעזט די אױגן, ערגעץ-װוּ געקוקט, ערנסט געװאָרן און עפּעס אין זיך אריינגעמורמלט, און דיך האבן זיי פאר א מיידל געמאכט, אנגעטאן דיר א קליידל מיט א קאפעלוש אויפן קאפ, לאז דיך ניט! האט אים מאטקע אין אויער אריינגעשריגן. דער הונט האט נאך מער די אויגן פארגלעזט, געשנופט מיט דער נאז, ערנסט געווארן און פארטראכט זיך. פאר א מיידל האבן זיי דיך געמאכט מיט א קאפעלוש אויפן קאפ, און איך וועל ניט גיין אין חדר אריין, איך וועל ניט גיין זאלן מיך שלאגן! האָט מאָטקע נאָך שטאַרקער אַרײַנגעשריגן דעם הונט אין אױער אַרײַן. דער הונט האָט די פֿאָדערשטע צװײ לאַפּעס אױסגעצױגן, דעם פּיסק אױסגעשטרעקט, די אױגן אין גאַנצן צוגעמאַכט, הױך אױפֿגעשטעלט די אױערן און אָנגעהױבן װי מיט אַ הײזעריק מענטשלעך קול צו בילן, אַזױ װי ער װאָלט װערטער געװאָלט רעדן. מאָטקע האָט אים פֿאַרשטאַנען. סוף פֿון קאַסעט איינס.